לעילו נשמת מרת שרה זיסל ב"ר משה הלוי עליה השלום וויינבוים ליום היארצייט שלה י' אייר. אחת השיחות דהתוועדות ב' אייר תשל"ו אויף מסיים זיין מיט א ענין פון פרשת השבוע פון יום ראשון, וואס דאס איז אויך דער טאג פון יום הולדת פון רבי'ן מהר"ש ספירה תפארת שבתפארת כמדובר לעיל, און אין עניינים פון קדשים איז דאך הלילה הולך אחר היום, ובפרט נאך אז בשעת ביי יעדער אידן ובכל ענייניו וואס ער וויל זיך לעבן ווי א בעל שכל, במילא דארף ער זיך פון צייט צו צייט אפגעבן זיך א חשבון פון זיינע עניינים, פון זיינע מעשים, אפילו פון דיבורים, אפילו פון די מחשבות,

דער חשבון היומי פון יעדער טאג איז בנוגע פון דעם גאנצן טאג, ווען דארף מען מאכן דער חשבון צדק, איז דאס אין קריאת שמע שעל המיטה, איידער מען זאגט בידך אפקיד רוחי, דארף ער מאכן ביי זיך דעם חשבון מיט דעם פיקדון וואס ער גיט דעם רוח, די נשמה, וואס גיט ער מיט, ווי אזוי די נשמה האט זיך געפירט במשך פון דעם טאג.

און דער אייבערשטער וועט זיכער געבן באותה המידה, נאר בכמה פעמים ככה מלכתחילה אריבער, נישט רעכענענדיג זיך מיט חשבונות וכו', נאר כמה פעמים ככה סיי אין עניינים רוחניים שלו סיי אין עניינים גשמיים שלו, סיי אין עניינים רוחניים וגשמיים גם יחד, וואס דער שיעור פון חומש

על דרך זה אויכעט דורך דרויף וואס די דגדולים זענען מקיים דעם ציווי פון להזהיר גדולים על הקטנים ווי גערעדט פריער אנהויבנדיג פון מבצע חינוך ועל דרך זה בשאר הענינים ווערט ביי זיי אויכעט מקוים דער צווייטער אפטייטש אין להזהיר גדולים על הקטנים ס'ווערט ליכטיג ביי די גדולים דורך דרויף וואס זיי גיבן זיך אפ מיט די קטנים, ביז אין אן אופן אז די קטנים זאלן זיך פירן ווי דער אייבערשטער וויל, נישט קוקנדיג אויף דרויף וואס זענען קטנים בשנים, אפילו די וואס זענען גדולים בשנים זענען קטנים בידיעות, איז אף על פי כן דער גדול פועלט ביי זיי און איז זיי מזהיר און אויכעט אין אן אופן וואס ער מאכט זיי ליכטיג. ער דארף זיי ניט מכריח זיין, ווארום דאס האט מען צו טאן מיט אידן, ער דארף זיי מער ניט ווי ליכטיק מאכן, וואס א איד איז און וואס א איד מיינט, און מיט וואס א איד לעבט, און וואס איז די אמת'קייט פון א אידן, אז ער וועט זיי מאכן ליכטיקער, דעמאלט ווערט ביי זיי נר מצוה ותורה אור, אז זיי פירן זיך אין א ליכטיקן אופן,

ביז צו והיה הוי' להם אור עולם, אז געטליכקייט וועט באלייכטן ביי יעדער אידן זיין טאג טעגליכן לעבן, און דאס וועט צוברענגען און אראפברענגען און ברענגען בקרוב ממש די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און אין אן אופן מלכתחילה אריבער לחיי.